איתמר, מיר האבן געלערנט חל להיות בואתה תצוה, אז פרשת שקלים געפאלט אין אתה תצוה, ביי אונז קען נישט געפאלן פרשת שקלים נישט אין תצוה און נישט כי תשא, נאר אמאל האט עס געקענט געפאלן, אמר רבי יצחק נפחא, האט רבי יצחק נפחא געזאגט, קרו שיתא מואתה תצוה עד כי תשא, זעקס מענטשן ליינען ביז כי תשא, וחד, און איינער ליינט, מכי תשא עד ועשית, פון ביז ועשית כיור נחושת. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מענטשן וועלן נישט וויסן אז דאס איז פרשת שקלים, אמרי מענטשן וועלן זאגן, אוקומי הוא דקא מוקמי התם, מענטשן וועלן מיינען אז די פרשה ענדיגט זיך ערשט די פרשת תצוה ועשית. אלא, וואס יא אמר אביי, זאגט אביי איך זאל אזוי טון,

פארוואס ליינט מען צוויי מאל פון כי תשא ווייל דער שבת איז שקלים? זאגט די גמרא מיתיבי איך דארף פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט חל להיות בפרשה הסמוכה לה אז פרשת שקלים געפאלט א פרשה וואס איז נאנט צו כי תשא בין מלפניה סיי עס געפאלט א פרשה פריער אין תצוה בין מלאחריה צו עס געפאלט אין ויקהל. קורין אותה, ליינט מען די פרשת שקלים, וכופלין אותה, און נאכער עס קומט צו די סדרה טוט מען עס נאכאמאל טאפלען, איך בין נישט יוצא וואס כ'האב דעמאלט געליינט, בשלמא לאביי ניחא, לויט אביי איז גוט אז אויב עס געפאלט אין פרשת תצוה לערנט ער דאך אז איך טוה ליינען פאר די ערשטע זעקס מענטשן אחוץ תצוה ליין איך כי תשא צוויי מאל. איז גוט וואס אביי זאגט אזוי צוויי מאל איז גוט פארוואס עס שטייט קורין אותה וכופלין אותה ווייל איך טוה ליינען פון כי תשא צוויי מאל באלד באלד באלד אלא לרבי יצחק נפחא קשיא רבי יצחק נפחא לערנט דאך

לויט אביי איז דען גוט דאס וואס דא אויך שטייט וכופלין תינח לפניה אז ס'געפאלט אין תצוה קענסטו זאגן אז מ'ליינט כי תשא צוויי מאל לאחריה היכי משכחת לה, אבער אויב עס געפאלט פרשת שקלים ויקהל וואס הייסט מ'ליינט צוויי מאל פרשת שקלים אלא מאי אית לך למימר וואס ווילסטו טייטשן כופלה בשבתות אז מ'טוט ליינען די כי תשא אין צוויי שבתים איין שבת נאכן אנדערן. הכא נמי לויט מיר אויכעט כופלה בשבתות ווען ס'איז געווען פרשת שקלים מיט תצוה האט מען איינמאל געליינט כי תשא און די נעקסטע וואך ליינט מען נאכאמאל נאך א דין חל להיות בכי תשא עצמה אז פרשת שקלים געפאלט אין כי תשא.

וועלן מענטשן זען פארוואס איז דאס אזוי, ווייל דער פון שקלים ליינט דער לעצטער, ווייל ס'איז היינט פרשת שקלים. מתקיף לה אביי, השתא יעצט, ס' מענטשן וועלן גארנישט ניט וויסן אז יעצט איז פרשת שקלים, אנדערע מענטשן וועלן זאגן, למפרע הוא דקרי, דער פארוואס האט מען געליינט היינט כי תשא, ווייל היינט איז פרשת כי תשא. איי פונקט פארקערט? פונקט האט מען געליינט פארקערט. אלא אמר אביי, זאגט אביי אזוי, קרו שיתא עד ויקהל, זעקס מענטשן הייבן אן צו ליינען כי תשא ביז ויקהל די גאנצע סדרה, וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית, נאכהער טוט מען עס ליינען נאכאמאל. תניא כוותיה דאביי, מיר האבן געלערנט אזוי ווי אביי זאגט, און מען האט געלערנט חל להיות בכי תשא עצמה, אז די פרשת שקלים געפאלט אין כי תשא, קורין אותה וכופלין אותה, טוט מען עס ליינען אין דעם שבת צוויי מאל, איז דאך עס אזוי ווי אביי, ווייל לויט רבי יצחק נפחא טוען דאך די ערשטע זעקס אנהייבן צו ליינען פון ועשית, און פרשת די ערשטע פרשה ליינט מען נאר איינמאל. היינט קאן נישט געפאלן. אין די משנה האבן מיר געלערנט חל להיות בתוך השבת אז ראש חודש אדר געפאלט אינמיטן וואך, מקדימין לשבת שעברה, איז די שבת שקלים א פריערדיגן שבת, שבת מברכים אדר, כאטש ס'איז נאך אין חודש שבט, דאך איז שוין דעמאלט פרשת שקלים. איתמר מיר האבן געלערנט ראש חודש אדר שחל להיות בערב שבת, ראש חודש אדר איז פרייטאג, רב אמר מקדימין, רב זאגט איך דארף ליינען פרשת שקלים א שבת בעפאר, וועט דעמאלט ווי מיר האבן פריער געזאגט אויסקומען אז ס'וועט זיין צוויי הפסקות. וועט דאך דעמאלט זיין איין הפסקה וועט זיין צוויי טאג אין חודש, און נאך א הפסקה וועט זיין פון פרשת זכור ביז פרשת פרה דער זעכצנטער טאג, ושמואל אמר, און שמואל זאגט מאחרין אז די פרשת שקלים איז שפעטער דעם צווייטן טאג אין חודש, אז ראש חודש איז פרייטאג איז פרשת שקלים די שבת נאכדעם, וועט אויסקומען לויט שמואל'ן וואס וועל איך פארדינען לויט שמואל'ן אז די פרשת שקלים מיט די פרשת זכור וועט נישט זיין קיין הפסק צווישן זיי? איז די גמרא מפרש, רב אמר מקדימין, רב זאגט מקדימין, ווען עס געפאלט ראש חודש פרייטאג? טא ווען וועלן די שולחנות ארויסגעבען אין פופצנטן טאג? דארף איך דאך מאכן צוויי וואכן פריער, דאם כן אז איך וועל ליינען פרשת שקלים ווען? שבת שפעטער? בצרי להו יומי שולחנות, עט דאך נישט בלייבן קיין צוויי וואכן פאר די שולחנות. און שמואל אמר מאחרין, פארוואס זשע זאגט שמואל אז מען טוט עס ליינען שפעטער? שמואל'ס סברה איז אזוי, אמר לך, סוף סוף אז אז חמיסר ווען געפאלט פופצן טאג אין חודש, במעלי שבתא מיקלע אז ראש חודש אדר איז פרייטאג, ווען איז פופצן טעג אין חודש? פרייטאג. און פרייטאג וועלן די בענק לייט נישט ארויסגיין זיך אוועקזעצן צוליב כבוד שבת. ושולחנות לא נפקי, די שולחנות זיי גייען בייטן די געלט וועלן נישט ארויסגיין עד חד בשבת, ערשט ביז זונטאג. ממילא הלכך מאחרין, קען איך מאכן שבת צומארגנס צוויי טאג, און ס'וועט סיי ווי בלייבן צוויי וואכן ביז די צייט וואס די שולחנות גייען ארויס. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט אין די משנה, כ'דארף פרעגן א קשיא. אין דער משנה שטייט חל להיות בתוך השבת אז ראש חודש אדר געפאלט אין דער וואך, מקדימין איז מען מקדים צו ליינען פרשת שקלים לשעבר, א שבת בעפאר דעם לעצטן שבת פון חודש שבט, און מפסיקין מ'איז מפסיק לשבת אחרת דעמאלט, ווייל איך וויל דאך אז ס'זאל אויסקומען פרשת זכור פאר פורים, מאי לאו מיינסטו דען ניט אפילו בערב שבת שטייט דאך אזוי אז חל להיות בתוך השבת אינמיטן וואך, ס'איז נישט קיין חילוק צי עס געפאלט ווען עס קומט געפאלט, צי עס געפאלט מאנטאג צי מיטוואך צי פרייטאג שטענדיג איז די זעלבע זאך. און שטענדיג בין איך פריער מקדים, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן, דו שמואל זאגסט אז אויב עס געפאלט ראש חודש אדר פרייטאג בין איך נישט מקדים, מאחר, דא ווייזט דאך אויס כ'בין מקדים, זאגט די גמרא לא ניין, בתוך השבת דווקא, מען מיינט דווקא אינמיטן וואך, און דעמאלט אויך מוז איך מקדים זיין. פארוואס מוז איך דעמאלט מקדים זיין? ווייל אויב כ'וועל ליינען שפעטער וועט דאך מיר פעלן צוויי וואכן פאר די שולחנות. אבער אויב עס געפאלט ראש חודש פרייטאג, איז דאך די שולחנות וועלן דאך סיי ווי ערשט ארויסגיין דעם זיבעצנטן טאג אין חודש, און ממילא קען איך עס מאחר זיין. זאגט די גמרא תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא פון א ברייתא, ווייטער ווערט דערמאנט א ברייתא, איזו היא שבת ראשונה, וועלכעס איז די ערשטע שבת די ערשטע פרשה, כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, אויב ראש חודש אדר וועט געפאלן נאך דעם שבת, איז דער שבת טוט מען לערנען פרשה ראשונה, שקלים, ואפילו בערב שבת, אזוי שטייט דארט אין דער ברייתא, אפילו בערב שבת, מאי לאו, מיינסטו דען ניט אפילו בערב שבת האט דעם זעלבן דין דומיא דתוכה, גלייך ווי עס געפאלט ראש חודש אדר אין א וואכעדיגן טאג, מה תוכה, אזוי ווי דעמאלט ווען ראש חודש אדר געפאלט אין א וואכעדיגן טאג. איז דאך מקדימין א שבת פריע אף ערב שבת, די זעלבע זאך אז ראש חודש אדר געפאלט אין שבת איז אויך דער דין מקדימין, הייסט דאס איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן. דארט שטייט אז וועלכעס איז שבת ראשונה, אז אויב עס געפאלט די ראש חודש אדר בתוכה אין די וואך נאך דעם, און דארט שטייט אין די ברייתא אפילו ערב שבת געפאלט ראש חודש, איז די ראש חודש די שבת פריער, ווייל דאס איז דאך גלייך בתוכה אז ס'איז מקדימין. איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן, ווייל דא זע איך דאך אז אויב עס געפאלט אין די וואך ראש חודש אדר, צי ראש חודש אדר געפאלט ערב שבת איז מקדימין. אמר שמואל, זאגט שמואל, בה, דאס וואס שטייט בתוכה מיינט מען נישט עס געפאלט אין די וואך, נאר בה מיינט מען עס געפאלט אין שבת. דאס זאגט ער. וכן תנא דבי שמואל בה איז דער פשט אזוי, איזה, וועל איך יעצט לערנען פשט, און פארקערט איז דא א ראיה צו שמואל, איז דא דער פשט אזוי, איזה שבת ראשונה, ווען איז דער ערשטער שבת ווען פרשת שקלים, כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, אויב ראש חודש אדר געפאלט אין שבת, דעמאלט איז דער שבת פרשת שקלים, ואפילו בערב שבת, אפילו ראש חודש אדר איז געפאלן ערב שבת פריער, מאך איך אויך פרשת שקלים דעם שבת, אזוי ווי שמואל וואס ער זאגט מאחרין. זאגט די גמרא כתנאי, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, וועלכע זאך? אז אויב ראש חודש אדר געפאלט שבת פרייטאג, ווען איז פרשת שקלים, צי פרשת שקלים איז א שבת פריער, אדער פרשת שקלים וועט זיין צוויי טאג אין חודש אדר. מיר האבן געלערנט, מסרגין לשבתות דברי רבי יהודה הנשיא, מסרגין הייסט מען מאכט הפסקות צווישן דער ערשטע פרשה און דער אנדערע פרשה, פארוואס? ווייל איך מוז דאך מאכן אז די צווייטע פרשה זכור זאל אויסקומען פאר פורים, איז אויב פרשת שקלים איז געוועזן פאר דאס איז געווען אין ענדע חודש שבט, למשל ראש חודש אדר איז געווען א וואכעדיגן טאג, מוז איך דאך פריער מקדים זיין, האב איך מוז איך האבן א שבת אינמיטן. דברי רבי יהודה הנשיא, אזוי לערנט רבי יהודה הנשיא, רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מסרגין, מען מאכט נישט קיין הפסק, וואס הייסט מען מאכט נישט קיין הפסק, אמר רבי שמעון בן אלעזר אימתי אני אומר אין מסרגין. ווען זאג איך מען מאכט נישט קיין הפסק בזמן שחל להיות בערב שבת? אויב ראש חודש אדר געפאלט ערב שבת מאך איך דעמאלט פרשת שקלים צוויי טאג אין חודש, און פרשת זכור וועט זיין ניין טאג אין חודש, אזוי ווי היי יאר ס'איז געוועזן, היי יאר איז געווען ראש חודש ווען איז געווען היי יאר ראש חודש? געווען שבת, אבל אבער בזמן שחל להיות בתוך השבת, אויב עס געפאלט אינמיטן וואך, ממילא עס געפאלט אינמיטן וואך, קען איך דאך נישט מאכן פרשת שקלים אין דעם ערשטן שבת פון חודש אדר, וועט דאך זיין ווינציגער ווי צוויי וואכן פאר די שולחנות, דעמאלט מקדים טוט ער פעדערן א שבת דעם לעצטן שבת פון חודש שבט, וקורא משבת שעברה אף על פי ששבט, זעה איך דאך אז אין דער זאך פון רב און שמואל איז דא א מחלוקת פון תנאים, און די הלכה איז ווי רב אז אויב ראש חודש אדר געפאלט פרייטאג איז פרשת שקלים שבת שעבר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בשניה די פרשה, די צווייטע פרשה זכור וכו', איתמר מיר האבן געלערנט פורים שחל להיות בערב שבת, פורים געפאלט פרייטאג, אזוי ווי עס איז געווען היי יאר, ווען זאל זיין פרשת זכור, רב אמר מקדימין, אז מקדימין די שבת בעפאר, מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר מאחרין, און שמואל זאגט אז פרשת זכור איז שושן פורים, רב אמר מקדימין א פרשת זכור פריער, כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה, ס'זאל נישט קומען פריער, פורים זאל נישט קומען פאר פרשת עמלק, שטייט דאך והימים האלה נזכרים ונעשים, פריער זכירה נאכדעם עשיה, ושמואל אמר מאחרין, און שמואל זאגט אז איך מאך ווי מ'זאגט מארגן. אמר לך, כיוון דאיכא מוקפין ווייל ס'איז דאך דא מוקפין דעבדי בחמיסר אבער זיי מאכן פורים אין שבת אין פופצטן עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין קומען ביידע אויס צוזאמען אין פופצטן זאגט די גמרא תנן האמער געלערנט כ'וועל דיר פרעגן א קשיא האמער געלערנט בשניה זכור האב איך יעצט געלערנט פשט בשניה זכור גייט ארויף אז ראש חודש אדר געפאלט שבת אז ראש חודש אדר געפאלט שבת. איך דער דעמאלט א איז דער צווייטער שבת זכור, קומט אויס אז ראש חודש אדר געפאלט שבת, ווען זשע געפאלט פורים? פרייטאג, יא, איז והא דאך כי מיקלע ריש ירחא בשבת, אז ראש חודש אדר איז אין שבת דאך מיקלע פורים בערב שבת, וקתני שטייט בשניה אז די צווייטע פרשה איז זכור, איז דאך א קשיא, איז זעה איך דאך דא אויף שמואל'ס א קשיא, שמואל זאגט מאחרין, און דא זעה איך דאך אז גלייך דעם צווייטן פרשה מאך איך זכור. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, מאי שניה מיינט מען נישט די צווייטע, נאר מען מיינט שניה להפסקה, דאס גייט נישט ארויף אויף דעם אויב אין ראש חודש אדר געפאלט שבת, נאר דאס גייט ארויף אויף חל להיות בתוך השבת און מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת הבאה און נאכהער זאגט ער בשניה די שבת נאך די הפסקה דעמאלט איז זכור תא שמע כ'דארף פרעגן א קשיא האמער געלערנט איזה שבת שניה וועלכעס איז שבת שניה ווען איז פרשת זכור כל שחל פורים להיות בתוכה אויב פורים וועט געפאלן נאכדעם איז דער שבת פריער פרשת זכור, ואפילו בערב שבת, אזוי שטייט אין דער ברייתא ואפילו בערב שבת, מאי לאו מיינסטו ניט ערב שבת, דומיא דתוכה, מה תוכה, אז ס'געפאלט פורים אין דער וואך מקדימין די פרשת זכור פריער, אף ערב שבת, אז ס'געפאלט פורים ערב שבת מקדימין פרשת זכור פריער, איז דאך א קשיא אויף וועמען, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס ער זאגט שפעטער. אמר שמואל בה, דער פשט אין דער ברייתא איז, כל שחל פורים להיות בתוכה אין שבת, וכן תנא דבי שמואל בה, און די זעלבע זאך אז ס'געפאלט ערב שבת, ואפילו בערב שבת, איז אויך לייענט מען פרשת זכור, אין דעם שבת וואס איז נאך דעם. חל להיות בשבת עצמה אז פורים געפאלט אין שבת, אמר רב הונא לדברי הכל אין מקדימין, רב וועט דא אויך מודה זיין אז מען ליינט נישט פרשת זכור פריער, ווייל יעצט איז דאך נישט עשיה לזכירה, און ביי מוקפים איז דאך פריער די זכירה פאר עשיה. ורב נחמן אמר עדיין היא מחלוקת, ס'איז די זעלבע מחלוקת, דא האלט אויך רב מקדימין כדי זכירה זאל זיין פאר די עשיה פון די שטעט, איתמר נמי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אזוי ווי ר' נחמן זאגט, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב אבא, אמר רב, פורים שחל להיות בשבת, רב האלט אז פורים געפאלט אין שבת, מקדים וקורא בשבת שעברה זכור, ליין איך פרשת זכור בשבת שעברה, ווייל איך דארף ס'זאל זיין זכירה פאר דער עשיה, צוזאמען עס איז האלט רב איז נישט גוט, און כאטש כ'בין דאך דא מקדים די זכירה פון דער עשיה פון די מוקפות חומה, דאס איז נישט גענוג, נאר עס דארף זיין די זכירה פאר די עשיה פון די שטעט וואס ער. ברוך השם, מסכת מגילה, דף ל', עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט פורים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בשלישית, די דריטע פרשה איז פרה אדומה וכו'. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזו היא שבת שלישית, וועלכעס הייסט די דריטע וואך וואס דעמאלט טוט מען ליינען פרשת פרה. כל שסמוכה לפורים מאחריה, די וואך וואס איז נאנט צו פורים, אבער נישט פאר פורים נאר מאחריה, ס'איז נאך פורים. דאס הייסט עס קומט נאך די שבת וואס קומט נאך פורים. איתמר האבן מיר געלערנט רב חמא בר חנינא אמר, ער זאגט אנדערש, שבת הסמוכה לראש חודש ניסן, דער שבת וואס דער שבת איז נאנט צו ראש חודש ניסן, זאגט די גמרא ולא פליגי, ס'איז נישט קיין מחלוקת הא דאיקלע ראש חודש ניסן בשבת, אויב ראש חודש ניסן געפאלט אין שבת, דעמאלט, אז ראש חודש ניסן געפאלט שבת, איז דאך ראש חודש אדר. געפאלן פרייטאג איז דאך פרשת שקלים געוועזן פריער, מאך איך דאך דעמאלט אן הפסקה צוויי צומארגנס פון ראש חודש, צוויי טאג אין חודש, כ'קען דאך דעמאלט נישט ליינען פרשת זכור, און מיר ליינען פרשת זכור ניין טאג אין חודש, ס'קומט צו גיין א שבת נאך דעם ניין טאג אין חודש, וואס דאס איז זעכצן טאג אין חודש, קען איך דעמאלט נישט ליינען פרשת פרה ווייל איך דארף דאך פרשת פרה זאל אויסקומען צוזאמען מיט פרשת החודש, מאך איך דאך דעם שבת וואס איז זעכצן טאג אין חודש נאך אן הפסקה. דעמאלט ווען וועל איך ליינען די פרשת פרה, דרײַ און צוואַנציק טאג אין חודש, דעמאלט איז דאך עס נישט נאנט צו פורים, נאר ס'איז נאנט צו ראש חודש ניסן. און די זעלבע זאך האט די קביעות פון היינטיגן יאר, אז פרשת שקלים איז געוועזן אין ראש חודש, ראש חודש אדר איז געווען שבת, האב איך דאך געמאכט פרשת זכור אַכט טאג אין חודש, איז דאך פופצן טאג אין חודש דעמאלט אויך געמוזט מאכן אן הפסקה, וועט אויך דעמאלט אויסקומען אז דער מען ליינט פרשת פרה נישט דער שבת וואס איז נאנט צו פורים, נאר דער שבת וואס איז נאנט צו חודש ניסן. הא דאיקלע באמצע שבת, אויב עס קומט אויס פרשת החודש קומט אויס פריער, דעמאלט איז דאס דער שבת נאנט צו פורים. ברביעית די פערדע וואך, החודש הזה לכם, ליינט מען פרשת החודש, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, ראש חודש אדר וואס געפאלט אין שבת, קורין כי תשא, ליינט מען פרשת כי תשא, דאס איז דאך די פרשה פון שקלים, אזוי ווי שמואל פסק'נען מיר אין דעם, ומפטירין, און די הפטורה זאגט מען ביהוידע, וואס דארט ווערט דאך דערמאנט אין פסוק פון שקלים, דארט ווערט דערמאנט. מען זאל געבן כסף, כסף נפשות ערכות, מ'זאל געבן פאר בדק הבית. ואיזו היא שבת ראשונה, וועלכעס הייסט די ערשטע פרשה, כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, אז ראש חודש אדר, מיר וועלן לערנען פשט ווי רב לערנט, אויב ראש חודש אדר געפאלט, אין בתוכה נאך שבת, ואפילו אין דער וואך, די וואך נאך שבת, ואפילו בערב שבת, אפילו ראש חודש אדר וועט געפאלן פרייטאג, איז אויכעט פרשת שקלים א שבת פריער. בשני', אין דער צווייטער פרשה ליינט מען זכור וועגן מחיית עמלק, און מפטירין, מען זאגט הפטורה פקדתי, ואיזו היא שבת שני', וועלכעס הייסט די צווייטע שבת וואס מען ליינט דעמאלט זכור, כל שחל פורים להיות בתוכה, אויב אין דער וואך נאך דעם, נאך דעם שבת וועט זיין פורים, ואפילו בערב שבת, אפילו פורים געפאלט ערב שבת פרייטאג איז אויכעט פרשת זכור א שבת פריער. ביז אהער האבן מיר געלערנט פשט אזוי ווי רב האט איינגעלערנט די גמרא, אבער שמואל האט דאך געלערנט, שמואל האט דאך געלערנט אז צוויי זאכן קריגט ער, איין זאך קריגט ער שמואל און ער לערנט אז ראש חודש אדר שחל להיות בערב שבת לערנט דאך שמואל מאחרין, איז פרשת שקלים איז דעם דער שבת נאך דעם צוויי טאג אין חודש, דער טעם פון שמואל'ן איז ווייל איך דארף זיך געבן צוויי וואכן ביז וואנען די שולחנות זיצן, און דא אבער וועלן סיי ווי די שולחנות זיך נישט אוועקזעצן פרייטאג און די ערשט זונטאג, ממילא איז גענוג כ'זאל מאכן פרשת שקלים ווען? שבת צווייטן טאג אין חודש אדר, און נאך א זאך האט דאך פריער שמואל געקריגט אז פורים געפאלט ערב שבת, לערנט דאך שמואל אז פרשת זכור איז נישט א שבת פריער, נאר שבת זכור איז שושן פורים, און לויט שמואל'ן דארף מען אנדערש לערנען פשט אין ברייתא, לויט שמואל'ן וויל מען לערנען ואיזו היא שבת ראשונה, ווען איז די ערשטע וואך, כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, די בתוכה גייט נישט ארויף אויף די וואך, נאר עס גייט ארויף אויף שבת, אויב ראש חודש אדר געפאלט אין שבת, דעמאלט איז דאס פרשת שקלים, ואפילו בערב שבת, אפילו ראש חודש אדר איז געפאלן ערב שבת, איז פרשת שקלים ווען? מארגן, מאחרין. און די זעלבע זאך וועט שמואל לערנען בשניה זכור און מפטירין פקדתי ואיזו היא שבת שניה, כל שחל פורים להיות בתוכה, ווי ער לערנט בה אז פורים געפאלט אין שבת איז דער שבת איז פרשת זכור, ואפילו בערב שבת, אפילו דעמאלט ווען פורים געפאלט פרייטאג, איז אויכעט פרשת זכור לויט שמואל'ן דעם שבת נאכדעם שושן פורים, בשלישית דעם דריטן שבת פרה אדומה, כדי מען זאל זיך מטהר זיין מען זאל קענען מאכן דעם קרבן פסח און מפטירין, מען זאגט הפטורה וזרקתי עליכם. ואיזו היא שבת שלישית, וועלכעס הייסט שבת שלישית, כל שסמוכה לפורים מאחריה, אז ס'איז נאנט צו פורים, ס'איז נאך פורים, ברביעית החודש הזה, און מפטירין, מען זאגט הפטורה כה יאמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש. ואיזו היא שבת רביעית, וועלכעס הייסט. שבת רביעית, כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה, דא איז שוין נישטא זאגט דער רשי קיין מחלוקת, דא וועט שמואל אויך לערנען פשט אז נאכדעם שבת געפאלט ראש חודש, ואפילו בערב שבת, אפילו עס וועט געפאלן ראש חודש ניסן ערב שבת, איז פרשת החודש א שבת פריער. ווען איז די הפסקות האסטו מיך געפרעגט? האבן מיר דאך געזאגט ס'איז אזוי, ראש חודש אדר קען געפאלן אדער שבת אדער מאנטאג אדער מיטוואך אדער פרייטאג, איז אויב ראש חודש אדר געפאלט שבת, איז איז דאך דעמאלט וועט דאך זיין דער אנדערע שבת וועט דעמאלט אויסקומען, און וועט וועט דאך זיין דער אנדערע שבת זיבן טאג אין חודש, אכט טעג אין חודש, וועט דעמאלט זיין פרשת זכור, ווייל דעמאלט פורים געפאלט דאך דעמאלט ווען? פרייטאג, און די הפסקה וועט דעמאלט זיין, און די הפסקה וועט דעמאלט זיין ווען? נאך פורים, פופצן טאג אין חודש. פופצן טאג אין חודש, און ב ה וועט נישט זיין קיין הפסקה, ווייל צוויי און צוואַנציק טאג אין חודש וועט זיין פרשת פרה, און נײַן און צוואַנציק טאג אין חודש ווי עס איז געווען היי יאר וועט זיין שבת החודש, ווי איז ווען פורים געפאלט ראש חודש ניסן געפאלט מאנטאג, מען רעדט דאך פון אדר רעדט מיר, ראש חודש אדר געפאלט מאנטאג, איז דאך פרשת שקלים געוועזן שוין פריער, שבת וויפל טאג אין חודש וועט זיין זעקס, קען איך דאך נישט מאכן דעמאלט קיין פרשת זכור, פארוואס קען איך נישט מאכן קיין פרשת זכור, ווייל פורים וועט דאך זיין נאך א שבת, פורים וועט דאך דעמאלט אויסקומען ווען, א זונטאג נאכן אנדערן שבת, איז דעמאלט דא די הפסקה ו', זעקס טאג אין חודש איז די הפסקה. און יעצט ווידער דרייצן טאג אין חודש דעמאלט איז פרשת זכור, און צוואנציג טאג אין חודש איז פרשת פרה, און זיבן און צוואנציג טאג אין חודש איז פרשת החודש, יעצט אויב עס געפאלט ראש חודש אדר מיטוואך. איז דאך שוין פרשת שקלים געוועזן פריער, איז די זעלבע זאך וועט אויסקומען ווען דער שבת וויפיל טאג אין חודש איז פיר, קען איך נאך דעמאלט נישט מאכן קיין פרשת קיין פרשת זכור, פארוואס? ווייל אויב איז אויב מיר זאגן אז עס געפאלט ווען מיטוואך, וועט דאך אויסקומען דינסטאג פורים, מאך איך אן הפסקה ד'. מאך איך אן הפסקה, אין י א וועט זיין פרשת זכור, אין י ח וועט זיין פרשת שקלים, אין כ ה וועט זיין וועט זיין פרשת פרה, אין כ ה דעמאלט וועט זיין פרשת החודש, נאר זעט איר אויב ס'וועט עס קומט אויס אז ראש חודש אדר איז פרייטאג, דעמאלט מוז שוין זיין צוויי הפסקות. פארוואס מוז שוין זיין צוויי הפסקות? ווייל דעמאלט וויפיל טאג אין חודש איז שבת? איז דאך שבת צוויי טאג אין חודש, צוויי טאג אין חודש קען איך נאך נישט מאכן קיין פרשת זכור, ווען וועל איך מאכן פרשת זכור? ניין טאג אין חודש, נאכער וועט אויסקומען וויפיל טאג אין חודש? זעכצן, זעכצן טאג אין חודש קען איך נאך נישט מאכן קיין פרשת פרה, ווייל איך וויל דאך מאכן נאנט פרשת פרה דארף שטענדיג איז דא א כלל אז צווישן פרשת פרה און פרשת החודש איז קיינמאל נישט דא קיין הפסקה און וועט דעמאלט זיין נאך אן הפסקה א חוץ דעם צווייטן טאג דעם זעכצעטן אויכעט דעם זעכצעטן אויכעט דאס איז נאר לויט רב'ן פארשטייט זיך. און לויט שמואל נישט, דער עיקר דארף איך זען אזוי לויט ווי די הלכה איז, איך דארף זען פאר די שולחנות זאל בלייבן צוויי וואכן, דעריבער קען איך מוז איך מאכן פרשת שקלים א שבת פריער, און נאך א זאך מוז איך זען. אז פרשת זכור זאל זיין דער שבת וואס איז פאר פורים, ממילא קען אמאל זיין אן הפסקה צווישן פרשת שקלים און פרשת זכור, עס קען כמעט אלעמאל קען עס זיין, א אויסנאם איז נאר דעמאלט ווען עס געפאלט ראש חודש אדר אין שבת, און נאך א זאך מוז איך זען אז די פרשת פרה זאל זיין צוזאמען מיט פרשת החודש, ווייל אין אמת'ן דארף דאך אויסקומען ווי רש י זאגט אין די משנה, פרשת החודש דארף גאר פריער זיין פאר פרשת פרה, ווייל ווען האט מען פארברענט די פרה? אום צווייטן טאג אין אייר, אין ניסן, אין ניסן ווייל מען דארף דאך שפריצן נוכח אוהל מועד, נאר דאך גענוג דאס, ווייל אין דעם איז אפהענגיג, אנגעבינדן טהרה, טו איך עס ווי מען זאגט מאכן פריער. אין פריער, אבער עס מאכן אסאך פריער ניט, קאן צווישן דיע ביידע נישט זיין קיין הפסקה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בחמישית חוזרין לכסדרן וכו', די פיפטע וואך גייט מען צוריק צום סדר, פרעגט די גמרא לסדר מאי, צו וועלכן סדר גייט מען צוריק? רבי אמי אמר, רבי אמי זאגט, לסדר פרשיות הוא חוזר, דעמאלט ווען ס'איז געוועזן דיע פיהר שבתים, פרשת זכור, פרשת שקלים, זכור, פרה, און חודש, דעמאלט האט מען נישט געליינט אינגאנצן די פרשה פון דער וואך, איז יעצט דא גיי איך צוריק צו דער פרשה פון דער וואך. רבי ירמי' אמר, רבי ירמי' זאגט, אז די פרשה פון דער וואך האב איך יא געליינט, איז דאס וואס שטייט דא אויך בחמישית חוזרין לכסדרן לסדר הפטורות הוא חוזר, ער גייט נאר צוריק צו, ווייל ביז יעצט האב איך געזאגט הפטורה פון דיע פיהר פרשות, און יעצט זאג איך די הפטורה לויט א פרשה. אמר אביי, אזוי ווי מיר פירן זיך, אמר אביי זאגט אביי כוותיה דרבי אמי מסתברא דער שכל איז ווי רבי אמי, וואס רבי אמי זאגט אז אפילו די פרשיות האט מען נישט געליינט אין דיע פיר פרשיות די פרשה פון די וואך דתנן מיר האבן געלערנט אין די משנה לכל צו אלעס מפסיקין ווערט דאך דערמאנט לראשי חדשים צו ראש חודש לחנוכה ולפורים לתענית ולמעמדות וליום הכיפורים ווערט דאך דא דערמאנט אז מ'האקט איבער צו תענית און מעמדות און תענית און מעמדות איז דען פארהאנען אן הפטורה? מוז איך דאך דארט טייטשן אז וואס הייסט מ'האקט איבער פון די קריאה בשלמא למאן דאמר לסדר פרשיות הוא חוזר, דאס הייסט אז איך האב איבער געהאקט צו די פרשיות, אין די פיר שבתים האב איך נישט געליינט די פרשיות, וועט זיין גוט, היינו דאיכא פרשה בחול, פארשטיי איך א תענית און מעמדות, דאס קען זיך נישט געפאלן שבת, דאס מוז דאך זיין בחול, ס'איז דא א פרשה. אלא למאן דאמר לסדר הפטורות הוא חוזר, אז דאס וואס שטייט מ'גייט צוריק מיינט מען צו די הפטורות דארף איך דאך טייטשן אז די הפסקה איז אויך געווען די הפטורות, אז מ'האט נישט געזאגט די הפטורה פון די וואך נאר מ'האט געזאגט די הפטורה פון די פרשיות, אבער הפטורה בחול מי איכא איז דען דא אן הפטורה תענית און מעמדות איז דען דא אן הפטורה? ואידך, בלייבט דאך שווער א קשיא אויף רבי ירמי'. רבי ירמי' זאגט, הא כדאיתא והא כדאיתא, ווער הייסט דיר לערנען אלעס אין איין זאך? דאס וואס שטייט מב מפסיקים מיינט מען טאקע ביי וועלכן מפסיקים מיינט מען טאקע פרשה, און און ביי תענית און מעמדות, און שבת מיינט מען טאקע די הפטורה. פרעגט די גמרא ובתעניות למה לי הפסקה, די קשיא גייט לויט רבי ירמי', רבי ירמי' זאגט דאך אז די פרשה טו איך נישט איבער האקן, אויב כ'האב א ברירה נישט איבער צו האקן די פרשה האק איך נישט איבער די פרשה, פרעג מיר לויט רבי ירמי' וואס דארף מען תענית מפסיק זיין ווען תענית געפאלט מאנטאג? זאל איך ליינען וואס מען ליינט יעדן מאנטאג? איי איך דארף דאך ליינען אויכעט פון תענית? ליקרי מצפרא בענינא דיומא, אינדערפרי זאל איך ליינען דאס וואס מען טוט ליינען יעדן מאנטאג און דאנערשטאג, די פרשה וואס מען וועט ליינען דעם נעקסטן שבת, ובמנחה בתעניתא, און מנחה וועל איך ליינען דעם ענין פון תענית. דא רעדט מען פון די תעניתים וואס די בית דין האט גוזר געווען ווען עס רעגנט נישט, זאגט די גמרא מסייע ליה לרב הונא, איז פון דעם א ראיה צו רב הונא, דאמר רב הונא רב הונא זאגט מצפרא כינופיא אז אינדערפרי טוען זיך די מענטשן איינזאמלען און מען טוט די מענטשן מעורר זיין בתשובה און מען טוט זיי ווארענען אז אויב ס'איז דא אין זייער האנט אן עבירה זאלן זיי תשובה טון, כדי דער תענית זאל ווערן אנגענומען, ממילא איז דאך נישטא קיין סדר, קיין צייט איז דאך נישטא מען זאל ליינען אין דער פרי. היכי עבדינן ווי איז דער סדר פון א תענית? אמר אביי האט אביי געזאגט מצפרא פון באלד אין דער פרי לפלגא דיומא א האלבן טאג מעיינינן במילי דמתא טוט מען אריין טראכטן מ'איז בודק צו ס'איז דא עבירות ביי די מענטשן פון שטאט, מפלגא דיומא לפניא. פון דעם אנדערן האלבן טאג ביז פארנאכט ריבעא דיומא א פערטל טאג, א פערטל קרינא בספרא, ליין איך אין א ספר אין דער תורה ומפטרי און די הפטורה, וריבעא דיומא אין דעם נאך א פערטל טאג בעו רחמי דעם לעצטן פערטל בעט איך רחמים, שוין וואנען ווייס איך דאס? שנאמר שטייט דארטן ויקראו בספר תורת ה' אלוקיהם רביעית היום, א פערטל טאג האט מען געליינט אין תורה ורביעית מתודים ומשתחוים, פרעגט יעצט די גמרא ואיפוך אנא, דארט שטייט א פערטל טאג האט מען געליינט און א פערטל טאג האט מען מתפלל געווען, פון וואנעט ווייסט דו אז דאס מיינט מען דעם אנדערן האלבן טאג האב איך צוגעטיילט אויף צוויי פערטלען, אפשר פארקערט, דעם ערשטן האלבן טאג האב איך געטיילט אז איין פערטל טאג האב איך געליינט אין תורה, און איין פערטל טאג האב איך מתפלל געווען, און דעם אנדערן האלבן טאג איז געוועזן כנופיא מען זאל מעורר זיין די מענטשן בתשובה. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך קען מען אזוי נישט זאגן, דכתיב עס שטייט דארטן ואלי יאספו צו מיר האבן זיך איינגעזאמלט, כל חרד בדברי אלקי ישראל, וואס איז די טייטש דאס ווארט חרד, חרדים, עס ווערט זייער גענוצט, די מצודות טייטש דאס ווארט חרד מיינט מזורז, פון וואס זעה איך אז די מענטש איז א מהדר אין א מצוה, דאס זעהט אויס זעה איך פון דעם די זריזות, דעם ברען וואס מען האט צו טון די מצוה, איך קען דאך נישט זאגן ציטערדיגער, א איד דארף נישט ציטערן, א איד דארף זיין א סאלדאט, א סאלדאט קען נישט ציטערן,

ביז די מנחת הערב, וכתיב עס שטייט ובמנחת הערב, קמתי בין איך אויפגעשטאנען מתעניתי, און נאכדעם ווערט דערמאנט אז כ'האב מתפלל געווען, זע איך דאך אז ווען בעט מען רחמים, רחמים בעט מען דעם לעצטן פערטל טאג, רשי.